בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה דף ז, מ'הייבט אן דף ו עמוד ב', די לעצטע שורה אונטן, תנן התם. איז אזוי, וועלן מיר נאכאמאל דערמאנען די מחלוקת וואס אונז האבן געזען אין די משנה צווישן בית שמאי בית הלל, וויפיל דארף ווערט זיין די עולת ראי' און וויפיל דארף ווערט זיין די שלמי חגיגה, האבן מיר געזען, בית שמאי זאגן עולת ראי' דארף ווערט זיין צוויי מעה, און די שלמי חגיגה איין מעה, און בית הלל זאגן פארקערט, די עולת ראי' איין מעה, און די שלמי חגיגה צוויי מעה, און מ'האט נעכטן מסביר געווען פונקט די מחלוקת, זאגט אונזער גמרא, תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די ערשטע משנה אין פאה, די באקאנטע משנה וואס מען זאגט יעדן טאג, אלו דברים שאין להם שיעור, דאס זענען די מצוות וואס איז נישטא ביי זיי א שיעור, און די משנה רעכנט אויס דוגמאות, הפאה, די מצוה פון פאה, א מענטש האט א פעלד אין ארץ ישראל, דארף ער איבערלאזן די ווינקל פון די פעלד פאר ארימע לייט, דאס איז די מצוה פון פאה, וואס דאס איז נישטא ביי דעם קיין שיעור, ס'טייטש נישט אויף ארויף, נישט אויף אראפ, נישט א מינימום נישט א מאקסימום, א מענטש קען איבערלאזן אפילו א טראפעלע פאה און האט יוצא געווען, פון די צווייטע זייט אז א מענטש וויל, קען ער איבערלאזן די גאנצע פעלד אויף פאה, ס'איז אויך יוצא געווען, ס'איז א ריזיגע מצוה, רש"י זאגט מדרבנן דארף מען איבערלאזן מינימום א זעכציגסטל, אבער מדאורייתא איז נישט דא קיין שיעור נישט אויף ארויף און נישט אויף אראפ, די זעלבע זאך והביכורים, די מצוה פון ביכורים איז אויך נישט דא נישט קיין מינימום נישט קיין מאקסימום, מען קען במשהו אויך יוצא זיין, אדער מען קען ברענגען גאר אסאך, ס'איז אן קיין שיעור. די נעקסטע זאך זאגט די משנה, והראיון, וואס איז דאס והראיון? והראיון איז מלשון ראי', וואס מען וועט באלד זען אין גמרא פונקט וואס איז דאס דער ראי', און וואס פשט ס'איז נישט דא קיין שיעור. ווייטער זאגט די משנה גמילת חסדים, גמילת חסדים נישטא קיין שיעור, מען קען טון א טראפל, האט מען אויך יוצא געווען, מען קען טון גאר אסאך, די זעלבע זאך ותלמוד תורה, וויפיל א מענטש קען לערנען דארף ער לערנען, איינער קען ווייניגער איינער קען מער, נישט דא ביי דעם קיין שיעור. גייט יעצט די גמרא צונעמען וואס איז דאס די והראיון וואס מען האט געזען אין די משנה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט כסבורין אנו לומר, ס'טייטש פון אנפאנג האט מען געוואלט זאגן אז הראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה, פשט אזוי, הראיון ווי די גמרא פארשטייט יעצט מיינט די עולת ראי', די עולת ראי' וואס מען דארף ברענגען, איז אויף דעם זאגט רבי יוחנן, וואס טייטש אין להן שיעור אז ס'איז נישט דא קיין שיעור ביים עולת ראי', איז האט מען געוואלט זאגן אז אויפן מאקסימום איז נישט דא קיין שיעור, ס'טייטש טאמער למשל א מענטש וויל ברענגען טויזנט עולת ראי'ס קען ער, דאס טייטש אין לו שיעור, אבער אויפן מינימום, דארט איז יא דא א שיעור, ווי איז דא א שיעור מינימום, האמיר געזען ביי אונזער משנה בית הלל זאגן אז א עולת ראי' דארף ווערד זיין לפחות א מעה, און במילא זאגט ר' יוחנן אז פון אנפאנג האט מען געוואלט זאגן אז וואס שטייט אין די משנה אין להן שיעור מיינט נאר מאקסימום נישט מינימום, אזוי האט מען געוואלט זאגן, עד שבא ר' אושעיא ברבי ולימד, ביז ר' אושעיא ברבי, ברבי זאגט רש"י איז א לשון גדול בדורו, ביז רבי אושעיא האט מסביר געווען אז ס'איז נישט אזוי. רבי אושעיא האט מסביר געווען אז ראיון אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. ס'טייטש בעצם מן התורה איז די עולת ראי' נישט דא ביי דעם קיין שיעור נישט אויף אראפ נישט אויף אראפ. ס'טייטש מ'קען בעצם מן התורה ברענגען עולת ראי' וואס איז ווערד ווייניגער ווי א מעה אויכעט. נאר וואס? אבל חכמים אומרים, און ווי רש"י זאגט דארף גורס זיין, אבל אמרו חכמים, חזל זענען די וואס האבן קובע געווען אז הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסף, אז ס'דא א מינימום מ'קען נישט ברענגען גאר ביליג א מעה ביי די עולה און צוויי מעה ביי די חגיגה, אדער ביי שמאי פונקט פארקערט, אבער די מינימום דאס האבן חזל קובע געווען דאס איז נישט מן התורה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מאי הראיון? וואס נאך ליגט אין די ווארט הראיון? וואס איז די קשיא? לכאורה מ'האט דאך יעצט געזען הראיון מיינט עולת ראייה, נאר וואס דען? ווי רש"י איז מסביר אז די גמרא איז נישט צופרידן פון דעם, ווייל טאמער. די משנה אין פאה שטייט הראיון מיינט די עולת ראי' וואלט געקענט שטיין הראי' פארוואס שטייט והראיון? אין הראיון ליגט נאך עפעס, אין הראיון האט די גמרא פארשטאנען ליגט אויך די ענין פון ראיית פנים, ס'טייטש די עצם מצוה אז א מענטש דארף עולה רגל זיין, געזען ווערן אין די עזרה, דאס ליגט אויך אין די ווארט והראיון, ס'טייטש והראיון מיינט צוויי זאכן, סיי די ענין אז מען דארף ארויפגיין געזען ווערן אין די עזרה, און סיי די ענין אז מען דארף ברענגען א קרבן א עולת ראיה. נאר וואס, אויב אזוי דארף מען פארשטיין וואס מיינט די משנה אין פאה מיט דעם. ביי א עולת ראיה פארשטייט מען, עס איז נישט דא קיין שיעור אלו דברים שאין להם שיעור, די עולת ראיה איז נישט דא קיין שיעור נישט אויף ארויף נישט אויף אראפ. אבער וואס איז פשט טאמער והראיון מיינט אויך געזען ווערן אין די עזרה, וואס פשט נישט דא ביי דעם קיין שיעור אלו דברים שאין להם שיעור, דאס וויל די גמרא פארשטיין, ברענגט די גמרא א יסודות'דיגע מחלוקת, צווישן ר' יוחנן און ריש לקיש, און קודם וועט די גמרא פארשטיין איין וועג די מחלוקת, און שפעטער נאך א וועג, זאגט די גמרא אזוי, ר' יוחנן אמר, ראיית פנים בעזרה, וריש לקיש אמר, ראיית פנים בקרבן, ס'טייטש ר' יוחנן האלט אז והראיון מיינט טאקע געזען ווערן אין די עזרה, אז וואס טייטש אלו דברים שאין להם שיעור, יעדע מאל א מענטש גייט אריין אין די עזרה משך יום טוב, איז ער מקיים נאכאמאל די מצוה פון ראיית פנים בעזרה ברגל, דאס זאגט ר' יוחנן דאס איז פשט אלו דברים שאין להם שיעור והראיון ריש לקיש זאגט ניין, ריש לקיש זאגט ראיית פנים בקרבן, וואס טייטש ס'איז נישט גענוג אז מען קומט אן די עזרה סתם ווי א מחותן, נאר יעדע מאל מען קומט אן די עזרה משך די יום טוב, הונדערט מאל אויך וויפיל מאל מען וויל אין להם שיעור, אבער יעדע מאל דארף מען מיטברענגען נאך א עולת ראיה, אזוי זאגט ריש לקיש. זאגט יעצט די גמרא אזוי, בעיקר הרגל כולי עלמא לא פליגי דראיית פנים בקרבן, ס'טייטש די גמרא איז מקבל די מחלוקת, און די גמרא זאגט דאס איז קלאר, די ערשטע טאג יום טוב ווען איינער קומט אן די עזרה מוז ער מיטברענגען מיט זיך אן עולת ראייה, און נאך מער, א מענטש וועט אנקומען, עיקר הרגל מיינט די ערשטע טאג יום טוב, א מענטש וועט אנקומען די ערשטע טאג יום טוב צען מאל אין די עזרה, עט רבי יוחנן אויך מודה זיין, מען דארף צען מאל ברענגען עולת ראייה מען טאר נישט קומען די ערשטע טאג יום טוב אינעם עזרה אן א קרבן. כי פליגי ווי די מחלוקת, בשאר ימות הרגל, די רעשט פון די טעג פון יום טוב, וואס לויט רבי יוחנן דארף מען נישט ברענגען א קרבן יעדע מאל מען קומט אין עזרה, און לויט ריש לקיש דארף מען יא ברענגען א קרבן. ווייטער זאגט די גמרא, כל היכא דאתא ואייתי, כולי עלמא לא פליגי, דמקבלינן מיניה. ס'טייטש די גמרא זאגט נאך מער, טאמער איינער איז מחליט משך די רעשט פון טעג פון יום טוב, נישט די ערשטע טאג, די צווייטע טאג, די דריטע טאג, ער מחליט ער וויל ברענגען נאך עולת ראיה, ער וויל קומען צען מאל און יעדע מאל מיטברענגען עולת ראיה, דעמאלטס, זאגט די גמרא אפילו רבי יוחנן מודה מ'נעמט עס פון אים, ס'איז נישט קיין פראבלעם, נישטא קיין פראבלעם פון בל תוסיף דא. ער קען ברענגען וויפיל ער וויל, וואס איז סך הכל די מחלוקת? כי פליגי דאתא ולא אייתי, די מחלוקת איז טאמער איינער קומט און ער ברענגט נישט, וואס די שאלה איז צו ער מוז ברענגען צו נישט, דער רבי יוחנן איז סובר ראיית פנים בעזרה דכל אימת דאתא לא צריך לאתויי, רבי יוחנן זאגט ער קען קומען וויפיל מאל ער וויל אין די עזרה אן א קרבן, און ריש לקיש אמר ניין, ראיית פנים בקרבן דכל אימת דאתא צריך לאתויי, יעדע מאל א איד קומט אין די עזרה אפילו נישט די ערשטע טאג יום טוב, דארף ער יעדע מאל מיטברענגען מיט זיך נאך א עולת ראיה. אזוי זעצט די גמרא איין די מחלוקת ר' יוחנן ריש לקיש וואס איז פשט אין די משנה והראיון. זאגט יעצט די גמרא, איתיביה ריש לקיש ר' יוחנן, הייבט אן ריש לקיש פרעגן קשיות אויף ר' יוחנן, די ערשטע קשיא פרעגט ריש לקיש צו ר' יוחנן פון א פסוק, שטייט אין פסוק ולא יראו פני ריקם, איז משמע, מען טאר נישט קומען אין בית מקדש ריקם, מיט ליידיגע הענט, יעדע מאל מען קומט דארף מען ברענגען א קרבן, און וויאזוי זאגסטו רבי יוחנן מען קען קומען וויפיל מאל מען וויל אן א קרבן? אמר ליה, ענטפערט רבי יוחנן, בעיקר הרגל, ס'טייטש יא, די ערשטע טאג, יעדע מאל מען קומט דארף ברענגען א קרבן, אבער פון דארטן ווייטער, די צווייטע טאג יום טוב און אזוי ווייטער, מוז מען שוין נישט. ווייטער, נאך א קשיא, פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן, איתיביה, דאס מאל פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ולא יראו פני ריקם, זאגט די ברייתא בזבחים, וואס טייטש? איז קודם כל משמע פון די ברייתא, אז יעדע מאל א מענטש קומט אין בית מקדש משך יום טוב, דארף ער מיטברענגען א קרבן, קודם כל שוין שווער אויף רבי יוחנן, רבי יוחנן גייט באלד ענטפערן די זעלבע תירוץ, אז מען רעדט דא פון די ערשטע טאג, אבער קודם כל אזוי משמע די ברייתא. נאר וואס, די ברייתא זאגט, וואסערע קרבן דארף מען ברענגען יעדע מאל מען קומט? א זבח, א קרבן, א בהמה, נישט קיין עוף און נישט קיין מנחה. איי פרעגט די ברייתא ווער זאגט, אתה אומר בזבחים, או אינו אלא בעופות ומנחות, קען זיין אז ולא יראו פני ריקם, נישט מען דארף ברענגען א עולת ראיה, נאר מען דארף ברענגען עפעס א עוף צו א מנחה, זאגט אויף דעם אבער די ברייתא ניין, ווייל ודין הוא, מען קען עס ארויסלערנען, פון ווי קען מען עס ארויסלערנען? פון די שלמי חגיגה, נאמרה חגיגה להדיוט. ונאמרה ראי' לגבוה, ס'טייטש אין תורה שטייט מ'דארף ברענגען שלמי חגיגה, און אין תורה שטייט מ'דארף ברענגען די עולת ראי', ווי שטייט ולא יראו פני ריקם, מ'דארף ברענגען עפעס פארן באשעפער, און ממילא מה חגיגה האמורה להדיוט זבחים, אזוי ווי די שלמי חגיגה וואס איז דאס? ס'איז א בהמה, ווי ווייסט מען ס'איז א בהמה? אפשר טאקע איז די קרבן חגיגה א צווייטע זאך, זאגט רשי ווייל שטייט אין פסוק ולא ילין חלב חגי עד בוקר, חגי איז טייטש די חגיגה, און ס'דארף זיין אזא סארט קרבן וואס האט חלב, וואס דאס איז א בהמה, און ממילא זאגט די ברייתא אזוי ווי די שלמי חגיגה איז א בהמה, אף ראי' האמורה לגבוה זבחים, די זעלבע זאך די אנדערע קרבן וואס גייט פארן באשעפער איז אויך א בהמה, ס'טייטש די עולת ראי' איז טאקע א בהמה. ווייטער וואסערע סארט בהמה? ומה הן זבחים? עולות, א עולה. איי ווער זאגט זאגט די ברייתא, אתה אומר עולות, או אינו אלא שלמים, קען זיין מ'דארף ברענגען א עולת ראי', נאר דאס שטייט אין פסוק ולא יראו פני ריקם מיינט ברענג א שלמים. זאגט אבער אויף דעם די ברייתא אויך נישט ריכטיג, ווייל ודין הוא, מען קען עס ארויסדענען, נאמרה חגיגה להדיוט, ונאמרה ראי' לגבוה, מען קען עס ווייטער ארויסדענען פונעם שלמי חגיגה, מה חגיגה האמורה להדיוט, בראוי לו, וואסערע סארט חגיגה ברענגט א מענטש, א זאך וואס איז ראוי פארן מענטש, ס'טייטש א שלמי חגיגה שלמים, וואס די בעלים עסן, אף ראי' האמורה לגבוה, בראוי לו, די זעלבע זאך די קרבן ראי', די ולא יראו פני ריקם, דארף מען ברענגען עפעס וואס גייט אינגאנצן פארן באשעפער, וואס איז דאס? אן עולה, נאך מער זאגט די ברייתא, וכן בדין, ס'טייטש ס'דארף טאקע אזוי זיין אז זאל זיין א עולה, פארוואס ווייל שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקם, ס'פאסט נישט אז דיין טיש איז פול די מענטש'ס טיש איז פול, ער האט צו עסן בהמה פלייש א שלמים, און פארן באשעפער וואס געבט מען? אויך א שלמים, די פאר אימורין דארט וואס מ'איז מקטיר אויפן מזבח, פאסט נישט, און במילא אוודאי מוז זיין אזוי ווי די מענטש'ס טיש איז פול, זאל די מזבח אויך זיין פול, איז אוודאי אז די ולא יראו פני ריקם איז טאקע אן עולה, א עולת ראי', על כל פנים איז שווער אויף רבי יוחנן ווייל ווייטער ס'איז משמע פון די ברייתא דא אז ולא יראו פני ריקם פשט יעדע מאל מ'קומט אין בית המקדש דארף מען ברענגען א קרבן אמר ליה ענפערט רבי יוחנן זעלבע תירוץ פון פריערט בעיקר הרגל ס'איז אלעס די ערשטע טאג יום טוב אבער די קומענדיגע טעג יום טוב ווער זאגט מ'דארף ברענגען א קרבן איתיביה פרעגט ריש לקיש נאך א קשיא אויף רבי יוחנן פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלש רגלים בשנה נצטוו ישראל לעלות ברגל דריי מאל א יאר איז דא א מצוה עולה רגל זיין בחג המצות בחג השבועות בחג הסוכות זאגט די ברייתא, ואין נראין חצאין, משום שנאמר כל זכורך, מען טאר נישט עולה רגל זיין אין קבוצות, מען וועט באלד זען די גמרא איז מסביר וואס דאס מיינט, פארוואס ווייל שטייט אין פסוק כל זכורך, דאס וועט מען באלד זען וואס דאס מיינט, ווייטער אבער זאגט די ברייתא, ואין נראין ריקנין, מען טאר נישט קומען אין עזרה מיט ליידיגע הענט אן קיין קרבן, משום שנאמר ולא יראו פני ריקם, איז לכאורה א ראיה קלאר ווי ריש לקיש, אז יעדע מאל מען קומט אריין די עזרה דארף מען ברענגען א קרבן, אמר ליה, ענטפערט ר' יוחנן ניין, די זעלבע תירוץ פון פריערט, בעיקר הרגל, ס'איז אלץ די ערשטע טאג יום טוב, אבער פון דארטן ווייטער קען מען עולה רגל זיין אן א קרבן אויך. איתיביה ר' יוחנן ריש לקיש, פרעגט יעצט ר' יוחנן גאר א קשיא אויף ריש לקיש, ביז יעצט האט ריש לקיש געפרעגט אויף ר' יוחנן, יעצט פרעגט ר' יוחנן אויף ריש לקיש, און ווי מען וועט באלד זעהן דאס אזא מין שטארקע קשיא, אז די גמרא וועט טאקע צוריק ציען פון די גאנצע הסבר אין די מחלוקת ר' יוחנן ריש לקיש, אבער על כל פנים פרעגט ר' יוחנן א קשיא אויף ריש לקיש אזוי. שטייט אין פסוק, שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, האמיר געשמועסט, מען קען עס ליינען יראה, יראה, וואס יראה פשט מען דארף זען די שכינה, יראה פשט מען דארף געזען ווערן, ס'טייטש די תורה איז מקיש די צוויי ראיות, די ראי' פון כביכול די שכינה, און די ראי' פון די מענטש, און ממילא פרעגט רבי יוחנן, מה אני בחינם אף אתם בחינם, אזוי ווי דער רבונו של עולם כביכול זעט אונז בחינם, דער רבונו של עולם דארף נישט ברענגען קיין קרבן, איז די זעלבע זאך ווען אונז קומען אין בית המקדש אין עזרה, זעהן די רבונו של עולם, זעהן די שכינה, איז אויך אן קיין קרבן, און ממילא לכאורה זעהן מיר דא קלאר אז מען דארף נישט ברענגען א קרבן יעדע מאל מען גייט אריין די עזרה, אלא נאר, און ממילא זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, כל היכא דאתא ולא אייתי, דכולי עלמא לא פליגי דעייל ומתחזי ונפיק. ס'טייטש דאס איז קלאר, טאמער איינער קומט אין די עזרה א צווייטע מאל, א דריטע מאל, א פערדע מאל אן א קרבן, יעדער איז מודה ער קען קומען און אהיימגיין, מען מוז נישט יעדע מאל ברענגען א קרבן, אפילו ריש לקיש איז אויך מודה דאס. כי פליגי וואס איז יא די שאלה? דאתא ואייתי אז איינער וויל דווקא ברענגען נאך א קרבן, רבי יוחנן דאמר ראיית פנים בעזרה, ראיית פנים הוא דאין לה שיעור הא לקרבן יש לה שיעור, רבי יוחנן זאגט דו טארסט נישט, ס'איז א איסור פון בל תוסיף, איין קרבן מעגסטו ברענגען, וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ראיית פנים בקרבן דאפילו קרבן נמי אין לו שיעור, ריש לקיש זאגט ניין ס'איז נישט קיין איסור בל תוסיף טאמער איינער וויל מעג מען ברענגען נאך א קרבן אבער נישט פשט מען דארף, טאמער איינער וויל נישט טאמער איינער וויל פשוט אריין קומען די עזרה וויפיל מאל ער וויל אוודאי קען מען קומען וויפיל מאל מען וויל אין די עזרה אן ברענגען נאך א קרבן און נאך מער לויט תוס' איז דאס אויך די ערשטע טאג ס'טייטש ווי תוס' לערנט אין די ערשטע טאג האלט אויך יעדער קענסט קומען צען מאל אין בית המקדש און נאר איינמאל ברענגען א קרבן די שאלה איז סך הכל צו מען מעג ברענגען נאך צו נישט, רבי יוחנן זאגט מען טאר נישט, ריש לקיש זאגט מען מעג. איתיביה, פרעגט יעצט רבי יוחנן א קשיא צו ריש לקיש, לויטן נייעם פשט שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין משלי הוקר רגליך מבית רעיך, מאך טייער דיין פיס פון דיין חבר'ס שטוב, וואס טייטש דריי דיך נישט ביי דיין חבר אין שטוב צופיל, פארוואס ווייל דיין ווי שטייט דארט ווייטער אין פסוק פן ישבעך ושנאך, טאמער עט ער זאט ווערן דיין חבר וועט דיר זען צופיל, עט ער דיר פיינט האבן, וואס דאס איז נאר א משל, און די נמשל איז, ווי רבי יוחנן לערנט, אויפן בית המקדש, אויפן רבונו של עולם, דער רבונו של עולם ווערט גערופן רעיך, ווי רש"י ברענגט דער פסוק למען אחי ורעיי, וואס דער פסוק מיינט צו זאגן הוקר רגליך מבית רעיך, דריי דיך נישט צופיל מבית רעיך אין בית המקדש, וואס פשט פון דעם איז ברענג נישט צופיל קרבנות אין בית המקדש, און ווי די מפרשים זענען מסביר, דאס קען נישט זיין ס'גייט ארויף אויף נדרים ונדבות, ווייל נדרים ונדבות קען מען ברענגען וויפיל מען וויל, נאר אוודאי גייט עס ארויף אויף אזא סארט קרבן חובה, אז א מענטש זאל נישט מרבה זיין צו ברענגען קרבנות חובה אין בית המקדש. וועלכע קרבן חובה? אוודאי רעדט מען פון עולת ראי'. מילא פרעגט ר' יוחנן, וויאזוי זאגסטו ריש לקיש, אז טאמער א מענטש וויל, קען ער ברענגען וויפיל עולת ראיות ער וויל, שטייט דאך דא קלאר, הוקר רגליך מבית רעיך, א מענטש זאל אויפפאסן נישט צו ברענגען צופיל עולת ראיה, ענפערט ריש לקיש ניין, התם בחטאות ואשמות, די פסוק פון הוקר רגליך מיינט צו זאגן א חטאת און א אשם, זאל א מענטש זעכער מאכן נישט צו ברענגען צופיל, ס'טייטש, מאך זעכער נישט צו טוהן קיין סך עבירות, אפילו נישט בשוגג, לערן גוט די הלכות, זאלסט נישט טוהן קיין עבירות בשוגג, זאלסט נישט דארפן ברענגען חטאות ואשמות, אבער נישט פשט אז מען רעדט דא פון עולת ראיה, כדרבי לוי, ריש לקיש ברענגט נאך א ראיה ווי רבי לוי האט געלערנט דרבי לוי רמי, רבי לוי בעצם האט געפרעגט כתיב הוקר רגליך מבית רעיך איז משמע אזוי ווי מען האט געזאגט אז מען זאל נישט ברענגען צופיל קרבנות, וכתיב, און שטייט אין א צווייטע פסוק, אבוא ביתך בעולות. אז מען זאל יא ברענגען אסאך קרבנות, נאר וואס דען ווי אזוי פארענטפערט מען די סתירה לא קשיא, כאן בחטאות ואשמות, כאן בעולות ושלמים, אז חטאות ואשמות, דאס זאל מען ממעט זיין, אבער עולות ושלמים, וואס קומט נישט אויף עבירות, למשל טאקע די עולת ראי', דאס זאל מען גאר מרבה זיין, שטימט זייער גוט זאגט ריש לקיש, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, ווי ריש לקיש לערנט, אז הוקר רגלך מבית רעך, גייט ארויף בחטאות ואשמות הכתוב מדבר, אתה אומר חטאות ואשמות,

וואס איז געשטאנען דארט אין די ברייתא אז ואין נראין חצאין משום שנאמר כל זכורך, אבער ווען עס קומט צו עולה רגל זיין איז אין נראין חצאין, טאר מען נישט עולה רגל זיין אין קבוצות, פארוואס ווייל שטייט אין פסוק כל זכורך, און מען האט נישט מסביר געווען וואס דאס מיינט, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט עס יעצט מסביר זיין, ואין נראין חצאין וכו' סבר רב יוסף למימר, מאן דאית ליה עשרה בנים לא ליסקו האידנא חמשה ולמחר חמשה, ר' יוסף האט געוואלט זאגן פשט אין די ברייתא אזוי, אז ואין נראין חצאין, פשט מ'טאר נישט עולה רגל זיין אין קבוצות, אז א מענטש למשל האט צען קינדער, איז נישט פשט זאל ער איינטיילן די קינדער, פינף זאלן קומען היינט מיט אים און פינף זאלן עולה רגל זיין מארגן, ניין, שטייט אין פסוק כל זכורך, אלע צוזאמען אויפאמאל. און ווי רשי שמועסט אויס, דאס איז נישט געווען קיין הוה אמינא אז א מענטש קען זאגן פאר געוויסע קינדער בכלל נישט עולה רגל צו זיין, ווייל דאס ליגט שוין אין כל זכורך דאס איז פשוט פשט אז יעדער דארף עולה רגל זיין, אבער כ'וואלט ווען געמיינט אז מ'קען איינטיילן די משפחה אויף צוויי, דאס זאגט די פסוק ניין, אלע צוזאמען אין איין קבוצה, אזוי האט רב יוסף געוואלט זאגן פשט אין די ברייתא, נאר וואס, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, פשיטא, דאס דארף מען נישט קיין לימוד, מען דארף נישט קיין פסוק אויף דעם, פארוואס? ווייל הי מינייהו משוית להו פושעים, והי מינייהו משוית להו זריזין. וואס טייטש? וויאזוי וואלט עס געארבעט דא? וואס וואלט געווען דא די הוה אמינא? אז א טאטע וואס האט צען זין, ווילסטו מיר זאגן ער וועט עולה רגל זיין? ער גייט ארויף מיט די צען זין, מען קומט אן ירושלים, די ערשטע טאג יום טוב, רופט דער טאטע די צען זין צו זיך אין צימער, און ער זאגט אזוי, פינף פון ענק וועט עטס קומען מיט מיר היינט עולה רגל זיין, די אנדערע פינף, וויל איך עטס זאלט זיין פוילע שטריק, עטס זאלטס ענק לייגן שלאפן היינט א גאנצע טאג, מארגן וועט עטס האבן צייט וועט עטס עולה רגל זיין, אזא הוה אמינא וואלט געווען? אוודאי נישט זאגט אביי, יעדע איד פארשטייט אז יעדע מצוה וואס א איד האט דארף ער מאכן בזריזות, אין די ערשטע רגע וואס מען קען דארף מען עולה רגל זיין, און וואס וואלט געווען די הוה אמינא דא איינצוטיילן קינדער, ס'קען נישט זיין אזא זאך, נאר וואס דען, אלא קרא למאי אתא, וואס דען מיינט, די ברייתא, ווען די ברייתא לערנט ארויס פון כל זכורך אז אין נראין לחצאין, נאר וואס דען לכדאחרים, די ברייתא מיינט צו זאגן די דין פון אחרים וואס מען האט שוין געזען, דתניא זיי האבן געלערנט אין א ברייתא אחרים אומרים, המקמץ, איינער וואס נעמט צאם צואת הכלבים דארט אויסצוארבעטן פעל, והמצרף נחושת, איינער וואס שמעלצט קופער, והבורסי, איינער וואס איז מעבד עור, ס'איז אויך אלעס שמעקעדיגע ארבעט וואס מען שמעקט זייער נישט גוט די וואס ארבעטן דעם, פטורין מן הראי', זענען פטור פון צו עולה רגל זיין שנאמר, ווי שטייט אין פסוק כל זכורך, וואס מען דרש'נט כל זכורך, מי שיכול לעלות עם כל זכורך, יצאו אלו שאין יכולין לעלות עם כל זכורך, מענטשן וואס שמעקן נישט גוט קענען נישט ארויף גיין צוזאמען מיט כל זכורך, דאס מיינט די ברייתא צו זאגן אז אין נראין חצאין, ס'טייטש אזעלכע סארט מענטשן וואס שמעקן נישט גוט וואס דארפן ארויף גיין אין אייגענע קבוצות ווייל זיי קענען זיך נישט אויסמישן מיט די גארער ציבור, דאס אזעלכע אידן זענען פטור פון צו עולה רגל זיין. דאס מיינט די ברייתא, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, עולות במועד באות מן החילן, וואס ווי רש"י רעדט דא אויס, און ווי מ'וועט זען אין די הוה אמינא פון די גמרא, אז די משנה מיינט צו זאגן אזוי, די עולות ראיה וואס מ'איז מקריב חל המועד, דאס ס'טייטש במועד, און די גמרא וועט זיך שטעלן גראד ווי קומט דא אריין חל המועד, עולות ראיה קען מען דאך אויך לכאורה מקריב זיין יום טוב, און מ'עט זען די גמרא, אבער די נקודה וואס די משנה מיינט צו זאגן איז אז באות מן החילן, מ'דארף קויפן די עולות ראיה פון חיל'נדיגע געלט, און נישט פון וואס? און נישט פון מעשר שני געלט, פארוואס? ווייל ס'דא א כלל, וואס מ'וועט עס אויך זעהן אין די גמרא, אז כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החילן. ס'טייטש אזוי, טאמער א מענטש וויל קויפן א זאך וואס איז נישט בחובה, למשל א מענטש וויל מנדב זיין א שלמים, דעמאלטס קען מען נעמען מעשר שני געלט און קויפן מיט דעם א שלמים, פארוואס? ווייל ער גייט דאך עס עסן, וואס איז א נפקא מינה צו ער קויפט סתם א בהמה, צו ער קויפט א שלמים. אבער ווען עס קומט צו א חובה, וואס א מענטש איז מחיוב למשל צו ברענגען א עולת ראיה, איז קענסטו נישט נעמען מעשר שני געלט, וואס דו ביסט סיי ווי סיי מחיוב, און דאס נוצן אויף דיין חובה. ס'איז צוויי באזונדערע חובות, מעשר שני געלט דארף מען קויפן פלייש אויף צו עסן, און די חובה די עולת ראייה דארף מען קויפן באזונדער, און מילא דא זאגט די משנה אז די עולת ראייה מוז מען קויפן מיט חיל'נדיגע געלט, והשלמים, און דא מיינט מען נישט שלמי חגיגה, נאר דאס מיינט די שלמי שמחה, וואס מ'האט שוין געזען אפאר מאל, שלמי שמחה דאס איז סתם א מענטש וואס האט נישט קיין פלייש, איינער וואס האט נישט גענוג פלייש יום טוב האט געברענגט שלמי שמחה, ס'איז נישט בעצם קיין חובה, איינער וואס האט פלייש דארף דאס נישט ברענגען, און במילא דאס קען מען קויפן מן המעשר, קען מען נוצן מעשר שני געלט, פארוואס ווייל דאס איז נישט קיין קרבן חובה, קען מען נוצן אזעלכע סארט געלט. ווייטער זאגט די משנה, יום טוב הראשון של פסח, וואס די גמרא וועט זיך שטעלן ווי קומט דא אריין פסח, די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע ימים טובים, אבער די נקודה איז יעצט די קרבן חגיגה, איז בית שמאי אומרים מן החילן, און בית הלל אומרים מן המעשר, בית שמאי זאגט, די קרבן חגיגה איז דאך א קרבן חובה, מוז מען נוצן חיל'נדיגע געלט דאס צו קויפן. בית הלל זאגן, מען קען אויך נוצן מעשר שני'דיגע געלט, פארוואס טאקע? איז וועט מען זען אין די גמרא, אוודאי בית הלל האלטן מען קען נישט אינגאנצן קויפן א חגיגה מיט מעשר שני געלט, ווייל ס'איז א קרבן חובה, און אין דבר שבחובה בא אלא מן החילן, נאר די נקודה איז טאמער איינער האט נישט גענוג געלט צו קויפן א פעטע שלמי חגיגה, קען ער קויפן א דינע און צולייגן דערצו, מעשר שני געלט אבער דאס וועט מען שוין זעהן אין די גמרא זאגט יעצט ווייטער די משנה אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז די שלמי שמחה איז נאר פאר איינער וואס האט נישט גענוג פלייש איינער וואס האט גענוג פלייש מוז נישט ברענגען קיין שלמי שמחה ווייל די עיקר איז מ'דארף טאקע עסן פלייש יום טוב מילא זאגט די משנה ישראל איינער וואס איז א ישראל יוצאין ידי חובתן איז יוצא די חיוב פון שמחת יום טוב בנדרים ונדבות טאמער ער ברענגט זיך זיין נדרים און נדבות נארמאל מענטשן פלעגן ברענגען זייער קרבנות ווען מ'האט עולה רגל געווען איז א מענטש האט נדרים און נדבות וואס ער ברענגט מיט מיט זיך קען ער דאס עסן, און ער איז יוצא די מצוה פון שמחת יום טוב, ובמעשר בהמה, וואס די פלייש פון מעשר בהמה גייט אויך פארן באלעבאס, קען דער באלעבאס עסן פון די פלייש, און יוצא זיין די מצוה פון שמחת יום טוב, והכהנים, כהנים האבן נאך מער פלייש יום טוב, בחטאות ואשמות, טאמער א ישראל ברענגט א חטאת צו א אשם, גייט די פלייש צום כהן, א חלק גייט צום מזבח, א חלק גייט צום כהן, אבער דער כהן קען יוצא זיין די מצוה שמחת יום טוב מיט די פלייש, ובבכור, א בכור גייט דאך אויך צו א כהן, און מען איז עס מקריב די פלייש עסט דער כהן, קען דער כהן יוצא זיין די מצוה פון שמחת יום טוב, ובחזה ושוק, די חזה ושוק גייט אלעמאל צום כהן, איז דא אויכעט, איז דער כהן יוצא, אבל אבער, זאגט די משנה, לא בעופות ולא במנחות, עופות אדער מנחות וואס א כהן קריגט, קען ער נישט מיט דעם יוצא זיין די מצוה פון שמחת יום טוב, פארוואס? ווייל ווי מיר זעהן אין די גמרא, אז די מצוה פון שמחת יום טוב דארף זיין לשובע, לשובע איז נאר ווען מען עסט בשר בהמה, און ממילא מיט עופות, מיט מנחות איז מען דאס נישט יוצא. זאגט יעצט די הייליגע גמרא, די ערשטע דין וואס מען האט געזען די משנה, עולות במועד באות מן החולין, פרעגט די גמרא, ווי קומט דא אריין חול המועד? אלא עולות במועד הוא דבאות מן החולין, הא ביום טוב מן המעשר, יום טוב קען מען קויפן עולות ראיה פון א מעשר? שטימט דאך נישט אמאי דבר שבחובה היא, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, די עולות ראיה איז דאך א דבר שבחובה, מילא וואס א חילוק ווען מען איז עס מקריב, צו יום טוב צו חול המועד, ס'טאר קיינמאל נישט קומען פון מעשר שני געלט, איי זאגט די גמרא וכי תימא, הא קא משמע לן, דעולות במועד באות, ביום טוב אינן באות. ס'טייטש די גמרא זאגט די גמרא האט א הווא אמינא צו זאגן אז ס'קען זיין די משנה מיינט צו זאגן דא א צווייטע זאך אינגאנצן, די משנה מיינט צו זאגן דרך אגב אז אן עולת ראיה קען מען נישט מקריב זיין יום טוב, טעכניש מ'קען עס נאר מקריב זיין חול המועד, פארדעם זאגט די משנה אז עולות במועד באות מן החולין און נישט פון מעשר, אבער דאס זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל כמאן. אויב אזוי קומט אויס אונזער משנה גייט ווי וועם? כבית שמאי, ווי די בית שמאי וואס בית שמאי האלטן טאקע אזוי אז אן עולת ראיה קען מען נאר מקריב זיין חול המועד נישט יום טוב, אבער בית הלל קריגן זיך אויף די בית שמאי, מילא קען נישט זיין מען וועט איינזעצן אונזער משנה כשיטת בית שמאי, ווי די מחלוקת בית שמאי בית הלל, דתנן, אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה איז דא אין חגיגה, די זעלבע משנה אין ביצה, זאגט די משנה אזוי, בית שמאי אומרים, מביאין שלמים, ואין סומכין עליהם, אבל לא עולות, בית שמאי האלטן אז מען מעג ברענגען שלמי חגיגה יום טוב, פארוואס? ווייל ס'איז אוכל נפש, מלאכת אוכל נפש מעג מען דאך מאכן יום טוב, די שלמים עסט דאך די באלעבאס די פלייש, מילא מעג מען דאס מקריב זיין יום טוב, אבער עולות, זאגן די בית שמאי אפילו עולות ראי' טאר מען נישט מקריב זיין יום טוב, פארוואס בית שמאי לערנט עס ארויס שטייט הוא לבדו יעשה לכם, דרש'נען זיי לכם ולא לגבוה, נישט דא אזא זאך אז מ'איז מקריב קרבנות לגבוה, דאס הייסט נישט אוכל נפש, חוץ פארשטייט זיך די קרבן תמיד למשל, די מוספים, תמידים ומוספים, דארט איז דא א שפעציעלע לימוד שטייט במועדו מ'מעג, אבער אן עולת ראי' זאגן די בית שמאי טאר מען נישט מקריב זיין יום טוב, באזונדער זאגן אויך די בית שמאי אז מען טאר נישט מאכן סמיכה יום טוב, ווייל בית שמאי האלטן אז מען זאגט נישט תיכף לסמיכה שחיטה, דאס הייסט בית שמאי האלטן מען מעג מאכן סמיכה פאר יום טוב אויכעט, מילא פעלט נישט אויס מאכן די סמיכה יום טוב, מען מאכט עס פאר יום טוב, ווייל סמיכה יום טוב איז א איסור מדרבנן פעלט נישט אויס, ובית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך אויף די בית שמאי, און זיי זאגן מביאין שלמים ועולות, וסומכין עליהן, אויף אלע נקודות קריגן זיך די בית הילל. קודם כל, האלטן די בית הילל מען מעג יא מקריב זיין עולת ראייה יום טוב, פארוואס? ווייל זיי זענען נישט ממעט ווי די בית שמאי פון לכם ולא לגבוה, זיי זענען פארקערט זיי זענען נאך מרבה פון וחגותם אותו חג לה' אז די עולת ראייה איז מען מקריב יום טוב, און באזונדער זאגן די בית הילל אז מען מאכט סמיכה ווייל בית הלל האלטן תיכף לסמיכה שחיטה, מען דארף מאכן סמיכה פארן שעכטן, מען קען עס נישט מאכן פאר יום טוב, מילא מאכט מען עס יום טוב, על כל פנים זעהן מיר דאך אז בית הלל האלטן אז מען איז מקריב עולת ראייה יום טוב, מילא קענסטו מיר נישט ענטפערן אז די משנה גייט כשיטת בית שמאי, און וואס פשט פון די משנה ווי קומט דא אריין חול המועד? ענטפערט די גמרא, חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט טאקע א שטיקל אין די משנה, און מען דארף לערנען די משנה אזוי, עולות נדרים ונדבות במועד באות ביום טוב אינן באות. די ערשטע זאך זאגט די משנה, די משנה רעדט נישט פון עולת ראי', די משנה רעדט מיט סתם עולות נדרים ונדבות, א מענטש האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען א עולה, איז אזא עולה איז בית הלל אוודאי אויך מודה, מען קען נישט מקריב זיין יום טוב, נישטא א ריבוי, ווי אזוי מען האט פריערט געזען, שטייט וחגותם אותו חג לה', איז מען מרבה עולת ראי' אבער סתם א עולת נדרים ונדבות, איז יעדער מודה מען קען עס נישט מקריב זיין יום טוב נאר חול המועד, און דאס איז די ערשטע דין, וואס די משנה זאגט אונז, שפעטער זאגט אונז די משנה, ועולת ראי' באה אפילו ביום טוב, עולת ראי' קען מען מקריב זיין יום טוב, ווי וועם? ווי די בית הלל, וכשהיא באה, און ווען מען ברענגט טאקע די עולת ראי' יום טוב, אינה באה אלא מן החולין, מוז מען עס ברענגען פון חולין געלט, נישט פון מעשר געלט, פארוואס? ווייל עס איז א קרבן חובה, און ווי רש"י לייגט דא צו, רש"י רעדט אויס, אז דא האלטן די בית הלל די עולת ראי' מוז אינגאנצן קומען פון חולין געלט, נישט ווי מען וועט באלד זען און ווי מען האט געזען אין די משנה, אז בית הלל האלטן שלמי חגיגה מעג מען צולייגן צו די קרבן פון מעשר געלט? ניין, ווען עס קומט צו עולת ראי' איז נישטא קיין שום היתר צוצולייגן פון מעשר געלט, עס דארף אינגאנצן זיין ריין חולין'דיגע געלט. ווייטער זאגט די משנה ושלמי שמחה באין אף מן המעשר, שלמי שמחה פארשטייט זיך קען קומען פון מעשר שני געלט, פארוואס? ווייל עס איז נישט קיין קרבן חובה, וחגיגת יום טוב הראשון של פסח, די שלמי חגיגה איז בית שמאי אומרים מן החולין, בית שמאי זאגן עס מוז קומען פון חולין געלט וואס איז א קרבן חובה, ובית הלל אומרים מן המעשר, בית הלל זאגן מען קען אויך צולייגן פון מעשר שני געלט, ווי מען וועט זען בהמשך אין די קומענדיגע בלאט, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, ממש ווי מען האט יעצט געזען, אז עולות נדרים ונדבות, במועד באות, ביום טוב אינן באות, נדרים און נדבות קען מען נישט ברענגען יום טוב, ועולת ראי' באה אפילו ביום טוב, עולת ראי' קען מען יא ברענגען יום טוב, כשיטת בית הלל, וכשהיא באה אינה באה אלא מן החולין, ס'דארף קומען פון חולין געלט, ושלמי שמחה באין אף מן המעשר, ווייל ס'איז נישט קיין קרבן חובה, וחגיגת יום טוב הראשון של פסח איז דא די מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים מן החולין, ובית הלל אומרים מן המעשר. זאגט יעצט די גמרא, מאי שנא חגיגת יום טוב הראשון של פסח? די קשיא וואס מען האט פריערט אויסגערעדט, ווי קומט דא אריין פסח? מען רעדט דא פון שלמי חגיגה, שלמי חגיגה איז דא ביי אלע שלש רגלים, ווי קומט אריין פסח? אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי, הא קמשמע לן, די משנה וויל אונז קומען לאזן הערן אז חגיגת חמשה עשר אין, חגיגת ארבעה עשר לא, וואס טייטש, זאגט רב אשי די משנה לאזט אונז דא הערן א זייטיגע זאך, אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל וואס בית שמאי זאגן אז שלמי חגיגה מוז קומען פון חולין געלט, און בית הלל זאגן מ'קען אויך צולייגן פון מעשר שני געלט, דאס איז נאר ביי שלמי חגיגה, ביי א געהעריגע שלמי חגיגה, אבער ביי חגיגת ארבעה עשר, וואס חגיגת ארבעה עשר וועט מען שוין זען וואס דאס איז, דאס האלט די משנה איז יעדער מודה אז מ'קען קויפן פון מעשר שני געלט, וואס איז דאס די חגיגת ארבעה עשר? חגיגת ארבעה עשר איז א שפעציעלע קרבן וואס איז געזאגט געווארן ערב פסח דארף מען דאך מקריב זיין דעם קרבן פסח, און די קרבן פסח דארף מען עסן די שובע, מען דארף עס עסן, מען דארף זיך זעטיגן אויף דעם, איז טאמער ס'איז נישטא גענוג פלייש, א גרויסע חבורה פארן קרבן פסח איז נישטא גענוג פלייש, ברענגט מען צו א חגיגת ארבעה עשר נאך א קרבן, כדי ס'זאל זיין מער פלייש, די חגיגת ארבעה עשר, דאס קומט די משנה ממעט זיין, דאס קען מען אוודאי קויפן פון מעשר שני געלט, איי פארוואס? ס'איז דאך א קרבן חובה לכאורה, דאס זאגט די גמרא ס'איז נישט אזוי, דאס זאגט אונזער משנה ס'איז נישט אזוי, אלמא קסבר חגיגת ארבעה עשר לאו דאורייתא, זעהן מיר פון דא טאקע אז די משנה האלט די חגיגת ארבעה עשר איז נישט קיין דאורייתא, און ממילא איז דאס נישט קיין קרבן חובה, איז נישט געזאגט געווארן ביי דעם די כלל אין דבר שבחובה בא אלא מן החולין, פאר דעם די חגיגת ארבעה עשר קען מען קויפן פון מעשר שני געלט, אבער אוואדי דאס וואס שטייט אין די משנה חגיגת יום טוב הראשון של פסח מיינט נישט צו ממעט זיין אלע אנדערע שלמי חגיגות פון שבועות פון סוכות ניין אלע שלמי חגיגות זענען גלייך די נקודה איז צו ממעט זיין חגיגת ארבעה עשר.